מיר גייען לערנען א שיחה אין ליקוטי שיחות חלק כ"ד, פרשה איז כי תצא, ליקוטי שיחות ס'איז עמוד הונדערט צוויי און דרײַסיק, די ערשטע שיחה אויף פרשה כי תצא אין חלק ד. די שיחה איז פשוט געוואלדיג, געוואלדיג יעדער ווארט פון די שיחה, די רבי וועט דא מחדש זיין א מורא'דיגע זאך, די רבי בויט די גאנצע שיחה איז געבויעט אויף דעם הספד וואס דער אריזל האט געמאכט אויף זיין אויף זיין רבי'ן אויף דעם רמק ר' משה קורדובירא, און די רבי וועט מחדש זיין נפלא'דיג וואס דער אריזל האט געמיינט מיט זיין דרשה ווען מען לערנט פשוט פארשטייט מען ווי דער וואס דער אריזל האט געזאגט, דער רבי האט אריינגערעדט אין א טיפע רייד אז מען מוז זאגן אויף א אנדערש אט אופן אינגאנצן וואס דער אריזל האט געמיינט מיט דעם הספד אויף אים, מיט דעם וועט ער ארויסברענגען די מורא'דיגע מעלה פון דעם רמק מיט דעם אריזל, ווי איך פארשטיי פון ווייטער פון די שיחה איז אז דער רבי וויל ארויסברענגען אז וויבאלד אז מען רעדט דא וועגן דעם ענין פון ביז דעם רמק און דעם אריזל איז געווען קבלה און חסידות איז געווען א באהאלטענע זאך, דערנאכדעם דאס געווארן, דער אלטער רבי שרייבט און ברענגט אראפ אין אין אגרת הקודש, מצוה לגלות זאת החכמה, און דער אייבערשטער האט עס אונז געגעבן דווקא אין די צייט וואס עס האלט שוין אינעם אלף השישי, האלט מען שוין נאך די צייט וואס איז שוין אריבערגעגאנגען אפילו חצות, און דאס האט זיך אנגעהויבן דער ענין פון תורה מ, האט דער אייבערשטער אונז געגעבן דעם ענין פון טועמיה חיים זכו, הגם עס האט זיך שוין אנגעהויבן פון דעם רשבי, דער זוהר, אבער ס'איז אלס געווען בסוד, ס'איז מצוה לגלות זאת החכמה האט זיך אנגעהויבן פון דעם אריזל, ממילא איז דאס אן ענין פון טועמיה פון די תורתו של משיח, און די תורה של משיח תורה חדשה מאתי תצא, האבן געענדיגט די שיחה יענע וואך וואס מ'לערנט אין שופטים, שטייט פון ליקוטי תורה אז משיח וועט זיין אין א דרגה אז ער וועט לערנען תורה מיט די אבות, אפילו מיט משה רבינו וואס ער האט אראפגעברענגט די תורה מלמעלה. מתן תורה נאכאמאל וועט נישט זיין, אבער עס וועט זיין תורה חדשה מאתי תצא, און משיח וועט לערנען אפילו מיט משה רבינו אויכעט. האבן מיר דעם ענין פון טועמיה, די מעלה פון דעם טועמיה, די מעלה פון דעם רמק, און די מעלה ווי דער אריזל וואס האט געזאגט אויף דעם אויף דעם הספד אויף דעם אויף דעם רמק דורך דעם וועט דער רבי ארויסברענגען די מעלה פון יעדן אידן וואס ער איז וואס ער האט א נשמה ס'דא א חלק אין נשמה וואס קומט אראפ למטה ס'דא די פינף חלקים פון די נשמה נפש רוח נשמה חיה יחידה און מ'רעדט וועגן די דרגות די העכערע דרגות אין די נשמה האבן גארנישט קיין שייכות צו קיין חטא און איז אלעמאל באמנה אתו געבויט אויפן פסוק אין מגילה אז אסתר איז געווען באמנה אתו מיט מרדכי, זי האט נישט דערציילט ווער זי איז, זי האט נישט געזאגט אז זי איז א איד מיט די אלע זאכן דארטן, איז א איד די מורא'דיגע מעלה וואס דער רבי ברענגט ארויס פון א איד. נאר צו מדגיש זיין אביסל אז איך האב אליין נישט געוואוסט און לערנענדיג די שיחה האב איך געזאגט אז מ'דארף וויסן, די רמק איז געבוירן געווארן אינטערעסאנט פונקט מיט פֿינף הונדערט יאר צוריק, און ער איז נסתלק געווארן, איז ער געווען אלט אַכט און פֿערציק יאר, זיינע רעבעס זענען געווען דער דער דער זיינע רעבעס זענען געווען דער דער דער בית יוסף און רבי שלמה רבי רבי יוסף קארו דער בית יוסף איז געווען זיין זיין מלמד און אויכעט ביי רבי שלמה אלקבץ האט ער געלערנט, זיינע תלמידים זענען געווען דער ארי' און אויכעט ר' חיים וויטאל מיט די אנדערע תלמידים וואס האבן געלערנט ביי אים, און דער אריזל איז נסתלק געווארן צו אַכט און דרײַסיק יאר אלט, און דער רמק איז געווען עלטער פון דעם פון דעם אריזל צוועלף יאר, און ער איז געווען זיין מלמד, דער אריזל האט געלערנט ביי דעם רמק. אות א'. בקשר מיטן פסוק בפרשתנו, אין די היינטיגע פרשה קאפיטל כ א פסוק כ ב שטייט וכי יהיה באיש חטא משפט מוות והומת ותלית אותו על עץ, דער דער רשי ברענגט ארויף וכי יהיה באיש חטא משפט מוות אז ס'גייט דאך גלייך נאך סמיכות צו דעם ענין פון א בן סורר ומורה זאגט דער רשי אז אויב א בן סורר ומורה די עלטערן האבן רחמנות אויף אים איז סופו אז ער וועט ארויסגיין לתרבות רעה און ער וועט און ער וועט טון אזעלכע עבירות וואס ער וועט זיין חייב מיתה אויף דעם שוין יעמאלט אזוי האבן מיר עס נישט געטון פריער דאס דא דער רשי ברענגט ארויף ותלית אותו על עץ וואס מיינט דאס רבותינו אמרו כל הנסקלין נתלין אזא איינער וואס ס'רעדט זיך דא וועגן קללת אלוקים תלוי, אז ס'רעדט זיך וועגן מברך השם חס ושלום, אויב ס'איז מברך השם בסגי נהור איז בסקילה, מ'פארשטיינט אים, נאכן פארשטיינען איז דא א הלכה שטייט אין פסוק ותלית אותו על עץ, דער אריזל בשעת ער האט געזאגט דעם הספד אויף דעם ווי די היינטיגע פרשה שטייט וכי יהיה באיש חטא משפט מוות והומת ותלית אותו על עץ, איז ידוע אז אין דעם הספד וואס דער אריזל האט מספיד געווען דעם רמק האט ער געטייטשט דעם פסוק האט ער געטייטשט דעם פסוק אויף דעם רמק, ווי האט ער געטייטשט דעם פסוק? געוואלדיג! וכי יהיה באיש חטא משפט מוות, פירוש, אז ס'וועט זיין אין א מענטשן א זינד וואס ער איז חייב מוות, דאס איז דער פשוט'ער פשט, טייטשט דער אריזל, פירוש יחסר, חטא מלשון חסרון, טעם משפט מוות. שטייט ביי שלמה ווען בת שבע איז געקומען טענה'ן צו דוד המלך אז יענער ווערט א מלך אדוניהו דאכצעך, און והיו אני ושלמה בני חטאים, ס'מיינט נישט מיר וועלן זיין זינדיגע חטאים מיינט וואס זי האט געמיינט אז מיר וועלן זיין אז חטאים ס'וועט אונדז פעלן די מלוכה וועט אוועקגיין צו יענעם און דיין זון שלמה וועט נישט זיין דער מלך דא אויך די זעלבע זאך טייטשט דער טייטשט דער אריזל יהיה יהיה באיש זיין אין א מענטשן חטא א חסרון פאר וואס איז ער געשטארבן כ'ווייס נישט פאר וואס ער איז געשטארבן און ער איז דאס ממשיך כי לא פעל רע ולמה ימות טייטשט דער אריזל ותלית אותו על עץ דאס איז תולה זיין נישט זאלסטו הענגען אויף א עץ, זאלסטו תולה זיין פארוואס איז ער געשטארבן צוליב דעם עץ, מחמת עץ הדעת שגזר מיתה בשביל כך מת. דאס איז א לשון וואס דער רבי ברענגט אראפ פון יערות דבש און פונעם שלה און חידא, דער לשון וואס מען האט ערשט געזאגט אז יהיה באיש חטא וואס חטא נישט פארוואס, דאס האט דאס האט דאס האט דער אריזל געזאגט אויף די לוויה פון דעם רמק אז דער רמק איז געשטארבן ותלית אותו על עץ. שטחיות הלשון איז משמע ווען איך לערן דאס אויבן אויף ווי געזאגט פריער אז דער רבי וועט מחדש זיין א נפלא'דיגן חידוש וואס דער אריזל האט דא געמיינט פון שטחיות הלשון איז משמע אז דער תוכן פון דער דרשה איז ווי דער מאמר חזל ס'איז דא א גמרא א אינטערעסאנטע גמרא אין שבת די גמרא זאגט אין שבת און אין בבא בתרא ד' מתו בעטיו של נחש פיר מענטשן זענען געשטארבן צוליב די עצה פונעם נחש אז מען זאל עסן דעם עץ הדעת, אנדערע שטארבן צוליב זייערע אייגענע עבירות, די גמרא זאגט אז די פיר זענען געשטארבן, זיי האבן נישט געהאט אין זיך קיינע עבירות, זיי זענען געשטארבן נאר צוליב דעם נחש, צוליב דעם עץ הדעת. ווער זענען דאס? ברענגט אראפ די גמרא אז דאס איז געווען בנימין בן יעקב, און ס'איז געווען עמרם אבי משה ואהרן ומרים, און ישי דער טאטע פון דוד המלך, און כלאב דער זון פון דוד, די פיר זענען געשטארבן נישט צוליב זייער חטא. גמרא דערציילט ד' מתו בעטיו של נחש זאגט דער רבי שטחיות הלשון איז דאס די זעלבע זאך ווי די גמרא אז כשם ווי די פיר האבן נישט געהאט קיין חטא און די גמרא זאגט אז זייער מיתה איז געווען נאר בסיבת הנחש וואס איז סיבת הנחש צוליבן חטא עץ הדעת ווי רשי טייטשט אפ בעצתו של נחש איז די גמרא זאגט דאך בעטיו של נחש בעצתו של נחש זענען די פיר געשטארבן, ווען ס'איז נישטא קיין ווען ס'איז נישטא קיין נחש וואלטן אנדערע מענטשן געשטארבן סתם אזוי צוליב זייערע עבירות, די פיר האבן נישט געהאט קיין זאך אויף זיך. ממילא וויבאלד אז צוליבן חטא עץ הדעת איז דאך נגזרה גזירת מיתה ווי דער לשון פון רשי אין גמרא, אַז נגזרה גזירת מי גזירת מיתה על כל תולדותיו של אדם הראשון, על דרך זה, ווי דער אריזל האָט מספיד געווען דעם רמק, האָט ער געמיינט די זעלבע זאַך. על דרך זה איז געווען ביים רמק, אַז זיין והומת איז געווען נאָר צוליבן עץ הדעת. איז דאָך לכאורה ווען מ'לערנט בשטחיות הלשון, איז דאָס צוגעשטעלט צו די גמרא, וואָס די גמרא זאָגט, אַז ד' מתו בעטיו של נחש. יש לומר, דא קומט דער גרעין, דער זרע וואס דער רבי וועט אוועקלייגן דא דעם גרעין אויפן ענטפער, אז ס'איז אינגאנצן נישט דאס וואס דער ארי' זל האט געמיינט, אסאך א טיפערן געשמאקערן ענין, יש לומר אז ס'איז נישט נאר וואס דער ארי' זל דרש'נט דעם פסוק אויף דעם ענין מתו בעטיו של נחש, נאר דערמיט זאגט ער און איז מחדש א נייעם גדר. ס'איז נישט נאר אז ס'איז געווען מתו בעטיו של נחש, די זעלבע זאך איז געווען דער רמק, אין גאנץ אנדער סארט אופן, א אנדער סארט דרגה אינגאנצן, ווי דערמאנט פריער, וויבאלד אז מען וועט רעדן דא וועגן דעם ענין פון דעם גילוי פון פנימיות התורה, גילוי פון נשמת דאורייתא, דא גופי תורה, שור שנגח את הפרה מיט די אלע זאכן, ס'איז חכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא, מען ווערט צוגעבונדן צום אויבערשטן, אבער ס'איז דא די מעלה פון נשמתא דאורייתא אין חסידות און אין קבלה, די זעלבע זאך ווערט נתגלה אויך דער סתים שבנשמה, די העכסטע דרגה אין די נשמה וואס איז נישט שייך צו קיין עבירות און קיינע זאכן חידוש נפלא ביותר די רבי נאר דערמיט זאגט ער און איז מחדש די רבי האט אונטערגעשטראכן א נייעם א נייעם גדר אינגאנצן האט דער אריזל דא מגלה געווען אויף דעם רמק אות ב' ובהקדם די רבי זאגט זאלסט זען גלייך אין דעם לשון פון די גמרא און דעם לשון פון דעם אריזל איז דאך גלייך זען אז דא איז דא א חילוק און דער אריזל מיינט נישט דאס וואס שטייט אין די גמרא בעטיו של נחש בהקדם ובהקדם, דעם חילוק צווישן די צוויי ענינים הנל. די גמרא זאגט מתו, אונטערגעשטראכן בעטיו של נחש. דער אריזל טייטשט און לערנט דעם פסוק ותלית אותו על עץ, אינגאנצן א אנדער סארט לימוד, ער זאגט נישט וואס די גמרא זאגט, ער זאגט נישט וואס די גמרא זאגט בעטיו של נחש, ביים הספד האט ער נישט געזאגט אז דער רמק איז געשטארבן צוליב בעטיו של נחש, וואס האט ער געזאגט? ער האט געזאגט ותלית אותו על עץ, א אנדער זאך אינגאנצן, וואס איז די חילוק? וועט דער רבי מסביר זיין זייער געשמאק. די גמרא זאגט מתו בעטיו של נחש, דער אריזל טייטשט און לערנט דעם פסוק, ותלית אותו על עץ, אונטערגעשטראכן, וואס דאס איז א חילוק נישט נאר אין לשון, נאר אין תוכן. די גמרא זאגט בעטיו, דער אריזל רעדט וועגן עץ, דער תוכן איז א אנדערער, נישט נאר די ווערטער איז אנדערע. דער רבי וועט ארויסברענגען די טיפקייט פונעם ענין וואס דער אריזל האט געמיינט דא אויף דעם רמק. דער רבי איז מסביר. עטיו, וואס געזאגט פריער רשי טייטשט עצתו של נחש, וואס ער האט גע'עצה'ט חוה'ן צו עסן פון דעם עץ הדעת, רעדט זיך וועגן רע, עצה למעשה החטא. קלאר, פארוואס זענען געשטארבן די פיר, בנימין און עמרם און ישי און כלאב, צוליב, צוליב עטיו, צוליב עטיו של נחש, צוליב די עצה פון נחש, וואס איז די עצה פון נחש? רע, און א עצה למעשה חטא. און דער אריזל רעדט אינגאנצן וועגן א אנדער זאך, ביים אריזל ותלית אותו על עץ, וואס דער אריזל שטעלט זיך אויף דעם, ביי דעם הספד אויף דעם רמק, רעדט וועגן דעם זאך דורך וועלכער אדם איז באגאנגען דעם חטא, ער רעדט מיט וואס ער איז באגאנגען דעם חטא, אבער דער עץ גופא איז נישט א ענין של חיסרון. ותלית אותו על עץ, זאלסט תולה זיין אויפן עץ, שטייט נישט דארט ותלית אותו אויף עצתו, עטיו של נחש. א גאנץ אנדער סארט ענין. וואס דער חילוק? דער חילוק איז אז דער עץ גופא איז דאך נישט קיין ענין פון א חיסרון. דער עץ האט נישט אין זיך קיין חיסרון, דער עץ איז נישט דער, דער חיסרון. דער חיסרון איז אז דו וועסט עסן פון דעם עץ, פון דעם עץ, וועט זיין דער ענין פון מיתה, אבער דער עץ אליין איז נישט קנין. בשעת ס'שטייט עטיו של נחש, דערמאן איך די עצה פונעם נחש, איך דערמאן די שלעכטע זאך, ווי די רבי זאגט רע און עצה למעשה חטא, וואס דער נחש האט געטון וואו זעהן מיר אז ס'איז נישט קיין ענין פון א חסרון, זאגט דער רבי אין הערה צען, זייער געשמאק, בפרט על פי המבואר אין קונטרס עץ החיים אין פרק י, ער ברענגט דארט פון ר' חיים וויטאל שהיה צריך לאכול מעץ הדעת אחרי או עם עץ החיים, אויב ער וואלט געווארט ביז שבת די דריי שעה וואלט ער געדארפט עסן אדער צוזאמען מיטן עץ החיים אדער פארן אדער מעץ הדעת נאכן עץ החיים, ואז אדרבה מברר את האיסור, קען מען עס מברר דעם עץ, דאס הייסט אז דער עץ איז א זאך וואס מ'קען מברר זיין, דער עץ איז נישט קיין ענין פון רע, דער רבי גייט נאך ווייטער, ס'איז נישט קיין ענין פון א חסרון, ואדרבה, בפשוטו של מקרא, כפירוש רשי, רשי ברענגט אראפ אויפן ארט אין בראשית ג ז, אז עס איז געווען אן, עס איז געווען אן עץ תאנה, וואס איז תאנה? איינע פון די שבעת המינים, רעדט מען דאך נישט וועגן א זאך, וועגן א שלעכטע זאך, פון די ד' מינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל. גייט דאך אריין אין די זיין מינים וואס שטייט אין פרשת עקב און דער רבי לייגט א הערה צוועלף זייער געשמאק און להעיר אז אפילו לויטן מאן דאמר וואס זאגט אז ס'געווען נישט קיין נישט קיין תאנה ס'געווען חיטה אדער ס'געווען גפן דאס אויכעט אלע גיין אריין אין דעם גדר פון די שבעת המינים פון דעם עניין וואס דער לשון איז פון מינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל ובמילא דארט נישט דארט נישטא דארט קיין חסרון איז א מוראדיגע חילוק ווי די ווי די גמרא טייטש וועגן די פיער מ'רעדט וועגן דארטן וועגן עטיו של נחש, און ווי דער אריזל האט גערעדט האט ער נישט געזאגט בעטיו של נחש, ער האט נישט אהין געשריבן אז דער רמק איז געשטארבן צוליב עטיו של נחש, ער איז געשטארבן ותלית אותו על עץ, א אנדער פסוק אינגאנצן און א אנדער קוק אויפן ענין, ווי מען גייט עס מסביר זיין אין פרטים יעדן זאך פונקט ווי דאס איז. אויך זיין נאמען איז דער רבי לייגט צו נאכמער, די חילוק פון דעם פון עטיו של נחש ביז עץ הדעת, און זיין נאמען איז, אויך זיין נאמען איז עץ הדעת, ס'עץ פון דעת, אז עס טוט אויף ענין הדעת. דער רבי ברענגט אראפ אז גמרא אין ברכות וועגן דעם וואס הייסט עץ הדעת אפילו דער חטא וועלכער קען ברענגען אפילו דעם חטא וואס דער עץ קען ברענגען אכילה פון עץ הדעת איז על פי דברי חזל איז עס געווען נאר במשך פון די דריי שעה ביז שבת ס'איז נישט געווען קיין איסור, ס'איז נישט געווען קיין איסור עולמי, ס'איז געווען א איסור אויף די דריי שעה, שבת וואלט ער געמאכט קידוש אויף דעם, אויב ס'איז גפן אדער ער וואלט פרייטאג צו נאכט וואלט ער עס געקענט עסן. דער רבי לייגט צו אין הערה פֿערצן, הערט ווי געשמאק, שטייט אין ליקוטי תורה אין פרשת קדושים, און דער צמח צדק ברענגט עס אראפ אין אור התורה, דלכאורה תמוה שהרי נאמר סתם, ער ברענגט אראפ ניין, אז נאך די דריי שעה וואלט מען עס געקענט עסן, זאגט דער רבי אז ס'איז זייער תמוה שהרי נאמר סתם, מעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, שטייט דאך נישט אז שבת וואלסטו יא געמעגט, איז וואנעט נעמט מען אז שבת וואלסטו יא געמעגט, ס'איז נאר אויף דריי שעה דער איסור, זאגט דער רבי אלא שהפירוש, זייער פשוט, שהפירוש כי בשבת עץ הדעת טוב לבד, ווען טארסטו עס נישט עסן ווען ס'איז עץ הדעת טוב ורע די דריי שעה, ווען שבת קומט ווערט עס טוב אינגאנצן, וואלסטו געקענט עסן פון דעם, אלא דער פירוש כי בשבת עץ הדעת טוב לבד, ועל זה לא בא האזהרה כלל. עיין שם, קוק אריין ליקוטי תורה, עס איז וועגן דעם, וועגן דעם ענין. מילא איז זייער געשמאק, אז עס איז דאך געווען נאר אויף די פאר שעה, ממילא קומט דאך אויס אז מען רעדט נישט דא וועגן די עבירה. איז דא א מורא'דיגע חילוק צו רעדט וועגן עטיו של נחש, אדער רעדט ותלית אותו על עץ. דאס הייסט, רעדט זיך דער באר אויס וועגן דעם סך הכל, דער אריזל רעדט וועגן סיבה דסיבה. א סיבה אויף א סיבה. צוליב דעם עץ, און צוליב דעם עץ זאגט מען זאל נישט עסן, קומט דער נחש און געהייסן מען זאל יא עסן איז געווארן. ביים עטיו של נחש שטייט קלאר אז איין סיבה, דא גיבט סיבה דסיבה. נאך א פריערדיגע און ווייטערדיגע סיבה. נישט וועגן דעם חטא עץ הדעת, מ'רעדט נישט דא וועגן חטא עץ הדעת, ותלית אותו על עץ, מ'דערמאנט נישט דעם דעם חטא בכלל. וואס האט מען, נישט וועגן דעם חטא עץ הדעת וואס האט געבראכט גזירת מיתה בפועל, נאר וועגן דעם עץ וואס האט געגעבן די אפשריות אויף ענין המיתה. אויב מען וועט פון אים עסן ווען ער איז טוב ורע, דאס מיינט פרייטאג נאכמיטאג, איז מות תמות, אויב וועסט נישט עסן איז דאס א גוטע זאך, פרייטאג צו נאכט וועסט עס קענען עסן, ס'וועט נישט זיין קיינע קיינע פראבלעמען אין דעם. ס'הייסט אז דער עץ כשלעצמו איז נישט קיין שלעכטע זאך, אויב דו עסט פאר'ן זמן איז דאס נישט גוט, אויב עסט עסן נאכ'ן זמן וועט זיין אלץ זייער גוט און פיין, ממילא דערמאנט מען נישט אינגאנצן דעם חטא. איז דא א געוואלדיגער חילוק פון דעם ווי די גמרא לערנט ארויס וועגן די פיר וואס מתו בעטיו של נחש, עטיו של נחש רעדט וועגן די עבירה ממש, און דער אריז ל רעדט וועגן ותלית אותו על עץ, אינגאנצן וועגן אנדער סארט ענין און ער דערמאנט נישט דעם ענין פון רע בכלל. בסגנון אחר, ועל פי לשון המדרש דער מדרש תנחומא, לויט מדרש תנחומא העט דער רבי ברענגען א געשמאקן אנדערן לשון אביסל זיין מער געשמאק פארשטאנדיג, בשעת הבריאה, געוואלדיגע ווערטער, בשעת הבריאה, זאגט דער מדרש תנחומא, האט דער אויבישטער געטראכט אז עס זאל זיין מיתה בעולם, אזוי שטייט קלאר אין מדרש תנחומא, און דער תנחומא איז דאס מוכיח, הערה אכצן, כמו שמוכיח בתנחומא ווי ס'שטייט אין פרשת חוקת, קאפיטל י ט פסוק י ד, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, פרעגט דער תנחומא א מורא'דיגע שווערע שאלה, וואס הייסט אדם כי ימות באוהל? אף שעד שלא בראת עולמך קודם שני אלפים שנה היתה תורה אצלך, און דארט וואס איז שוין געשריבן אדם כי ימות באוהל, וועט זיין דער ענין פון מיתה, דער אייבערשטער האט געוואלט ס'זאל זיין דער ענין פון מיתה פאר דעם ענין פון חטא עץ הדעת, און א לשון פונעם תנחומא, ואילולא שהתקנת מוות לבריות היית כותב בה כך? שרייבסט אדם כי ימות באוהל, וואס נאך פאר די תורה איז געגעבן געווארן, פאר האסט באשאפן אדם הראשון, פאר דעם ענין פון חטא עץ הדעת שטייט שוין אדם כי ימות באוהל, נאך א ראיה אז דער אייבישטער האט געוואלט ס'זאל זיין דער ענין פון מיתה פון פריערט. און וואס טוט זיך דא? איז געווען מיתה פריערט אדער אדם הראשון האט געברענגט דעם ענין פון מיתה? וואס טוט זיך דא? זאגט דער רבי בסגנון אחר דער מדרש, בשעת הבריאה האט דער אייבישטער געטראכט אז עס זאל זיין מיתה בעולם, וואס דערפאר איז מיום הראשון ברא מלאך המוות, אויך אין תנחומא, פארוואס האט ער באשאפן מלאך המוות? דאך נאך נישט געווען פרייטיג וואס האט געגעסן פון דעם עץ הדעת טוב ורע נאך נישט געווען דער עץ הדעת בכלל אדם נאך נישט געווען געבוירן ער איז געבוירן געווארן פרייטיג וואס יום ראשון נברא מלאך המוות און וואס טוט זיך דא זאגט דער רבי געוואלדיג נאר מצד ס'איז דא א פסוק אין תהילים נורא עלילה על בני אדם דער אייבישטער ברענגט פשוט כפשוטו דער אייבישטער האט געברענגט אדם הראשון צו א מצב אז ער זאל קומען צו די עבירה אז ס'זאל זיין מיתה צוליב אדם'ען דער אייבישטער האט טאקע געוואלט פריער ווי ער האט באשאפן דעם דעם מלאך המוות יום ראשון דער אייבישטער האט געוואלט פריער ווי שטייט שוין אין חוקת אדם כי ימות באהל בפועל ווי וועט עס ווערן אדם הראשון, האט אים אריינגעלייגט אין גן עדן, האט אים געגעבן די שענסטע זאכן דארטן, און דורך דעם איז ער דורכגעפאלן און האט געגעסן. מיר האבן די זעלבע דוגמא אויכעט וואס מען ניצט, אז מכירת יוסף האט דער אייבישטער געמאכט. פארוואס האט דער אייבישטער געמאכט אז די שבטים זאלן פארקויפן יוסף'ן? ס'זאל מקויים ווערן דער גזירה פון ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה, אנדערש וואלט עס נישט געקענט זיין. יוסף האט געדארפט גיין אין מצרים, געדארפט זיין א רעב, דאן האט יעקב געדארפט אראפגיין דארטן, און דארטן איז מען געבליבן די צייט וואס איז צוויי הונדערט און צען יאר צו פֿיר הונדערט יאר ווי דער חשבון איז. ממילא דאס איז נורא עלילה על בני אדם, דער אייבישטער האט געמאכט די מענטש אז ער זאל עס טון, דא ווען דער רבי האט עס מסביר זייער געשמאק קלאר מיט ווערטער, איז איז אויסגעשטעלט געווארן, וויבאלד אז נורא עלילה על בני אדם קאפיטל ס"ו פסוק ה' אין תהלים, איז אויסגעשטעלט געווארן אזוי אז די גזירת מיתה בפועל זאל קומען דורכ'ן אדם, און דערפאר האט דער אייבישטער געשטעלט אדם פאר דעם גרויסן נסיון פון עץ הדעת, דורך איינפלאנצן אין גן עדן כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל, שטייט דאך אין חומש בראשית אויך דעם עץ הדעת וכו' האט ער באשאפן דארטן וואס דורך דעם אלעם איז ארויס די גזירה בפועל האבן מיר דא א מורא'דיגע א מורא'דיגע מעשה אז אין אין סגנון אחר דער ענין פון מיתה וואס איז ארויסגעקומען איז גאר נורא עלילה על בני אדם איז ממילא בא קומט צום רמ"ק ווען דער אריז"ל אריז"ל איז מספיד דערמאנט ער נישט דעם ענין פון עטיו של נחש דערמאנט דווקא דעם ענין פון עץ וואס דער עץ קומט אויס אז אלס נורא עלילה על בני אדם עס קומט גאר פון דעם אייבערשטן ער האט געוואלט מיתה אבער בפועל ממש וועט ווערן מיתה ווערן דווקא דורך דעם אדם אות גימל און דאס איז דער חילוק צווישן די צוויי ענינים יעצט קומט דער רבי ארויסברענגען די געשמאקקייט געוואלדיגקייט דעם חילוק פון בעטיו של נחש און ותלית אותו על עץ אז ווי דער לשון געווען אין אנהייב שיחה כי יהיה באיש חטא משפט מוות שיחסר חטא זיין א חטא איך ווייס נישט פארוואס ער דארף שטארבן האט ער נישט געזינדיגט ותלית אותו זאלסט עס אויפהענגען זאלסט תולה זיין אז ער איז געשטארבן צוליב דעם עץ נישט צוליב בעטיו של נחש דאס דער חילוק צווישן די צוויי עניינים מתו בעטיו של נחש וואס ס'שטייט ביי דעם ענין פון די פיר ביי בנימין עמרם און ישי און כלאב און ביים ותלית אותו על עץ וואס דער אריז"ל האט גענוצט אויף דעם ר' משה קורדובירו אויף דעם רמ"ק. דער ענין פון מתו בעטיו של נחש וואס ווערט געזאגט אין גמרא, וואס גמרא איז דאך נגלה דתורה ס'איז דאך גופי תורה, רעדט וועגן דעם ענין המיתה ווי דאס איז געווארן בפועל ובגלוי בנגלה, וואס איז געווארן דער ענין פון, וואס איז געווארן, ווי איז געווארן דער ענין פון מעשה? צוליב עטיו של נחש. די גמרא רעדט וואס איז געווען למעשה בפועל, ווי איז געווארן מיתה? לאמיר א מינוט אוועקלייגן דעם דעם תנחומא אין א זייט מיט דעם מיט באשאפן דעם מלאך המוות דעם ערשטן טאג מיט די שאלה וואס מיר האבן, שטייט אדם כי ימות באהל, ווער האט געמאכט דעם ענין פון מיתה? ווי שטייט קלאר אין חומש בראשית, אדם הראשון מיט דעם וואס האט געזינדיגט האט געגעסן פון דעם פון דעם עץ הדעת, דאס איז אין נגלה דתורה איז אלץ אפן ווי דאס איז. שאין כן דער ענין וואס דער אריזל ניצט ותלית אותו על. עץ, וועלכן דער אריזל האט מגלה געווען, דאס האט דער אריזל געמאכט דעם הספד אויף דעם רמק, בשייכות מיט וועמען האט ער ארויסגעזאגט, מיט זיין מלמד, מיט דעם וואס לערנט דעם חסידות דער רמק, וואס עניינם איז גילוי תורת הסוד, ווי געזאגט אנהייב שיחה, מען רעדט דא וועגן דעם ענין וואס רעדט זיך דער אנהייב פון משיח, עס רעדט זיך דער אנהייב פון תורתו של משיח, דער ענין פון חסידות איז טועמיה, מיר קריגן א טעם, פרייטאג נאכמיטאג דארף מען טועם זיין פון די מאכלי שבת, האט דער אייבישטער אונז געגעבן חסידות אויף טועם זיין, דעם ענין ווי די תורה וואס משיח העט אונז לערנען, תורה חדשה מאתי תצא. מה שאין כן דער ענין פון ותלית אותו על עץ וועלכן דער אריזל האט מגלה געווען, און בשייכות צום רמק, וואס עניינם איז סיי דער רמק און סיי דער אריזל איז גילוי תורת הסוד, וואס דאס רעדט זיך וועגן פנימיות התורה און עס ווערט אנגערופן אין קבלה ווערט עס אנגערופן אין זוהר נשמת דאורייתא, די נשמה פון די תורה, ס'איז דא א גוף און ס'איז דא א נשמה, ס'איז דא גופי תורה און ס'איז דא נשמת דאורייתא, רעדט ווי דאס איז בפנימיות, וואס איז בפנימיות? איז ותלית אותו על עץ דער אויבערשטער האט עס געמאכט ס'האט נישט דאס אדם הראשון נישט בעטיו של נחש איז נישט דער נחש האט עס געמאכט אין גמרא שטייט בעטיו של נחש אין חסידות אין קבלה ווען ס'הייבט זיך אן דער ענין פון דער אריזל ווי ער מאכט מיט דעם רמק א גאנץ אנדער סארט עניין רעדט זיך ווי בפנימיות בפנימיות העניין איז עס פארבונדן נישט מיט עטיו של נחש קלארע ווערטער ווי דער רבי טייטש עס אויס ער האט חידושים נפלאים נאר מיטן עץ אונטערגעשטראכן דער ניסיון פון עץ הדעת וואס דער אויבערשטער דער אויבערשטער האט צוגעשטעלט, רבי האט אונטערגעשטראכן אויבערשטער, דער אויבערשטער האט צוגעשטעלט אדמ'ען מצד רצונו יתברך וכוונתו בהבריאה ס'זאל זיין מיתה, אבער דווקא דורך דעם אדם. איז לפי פנימיות העניינים איז אנדערש אינגאנצן. לפי די גמרא איז בעטיו של נחש, דער רבי האט אריינגעגעבן נישט נאך טיפער וואס איז עטיו של נחש און און די ענין פון פון ותלית על עץ, דערווייל אבער ווען מ'לערנט דעם פשט כפשוטו, באלד אז ס'רעדט זיך די גמרא דארף די גמרא זאגן עטיו של נחש, ס'האט צוטון מיט די עבירה פון נחש, ווי דער אדם האט עס געמאכט במעשה בפועל, בשעת מ'רעדט אין פנימיות העניינים, ברענגט מען עס ארויס ווי דער אייבישטער האט געלייגט דעם אדם אין א נסיון, און דאס איז געווען זיין כוונה לכתחילה, אבער ער האט געוואלט אז ס'זאל זיין דווקא דורך דעם אדם, ווי איז דאס געווען, אויף וואסערע אופן איז דאס געווען, אויף א פנימיות'דיגן אופן ווי דער אייבישטער האט געוואלט, עץ ווי דער אייבישטער האט געוואלט, ותלית אותו על עץ, ווערט נישט דערמאנט בכלל די עבירה. ס'איז נישט קיין עבירה אז מ'רעדט וועגן עץ, עץ איז נישט קיין עבירה, ווי דער רבי האט געברענגט די פאר ראיות, ס'רעדט זיך וועגן וועגן וועגן דעם ענין פון מינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל, און ס'רעדט זיך אויף נישט אויף אלעמאל, נאר אויף די דריי שעה מיט אלס, ס'איז נישט וועגן דעם פון דאס איז נישט קיין שלעכטע זאך דער עץ, דער עץ איז נישט קיין שלעכטע זאך, אדרבה עס איז גאר עץ הדעת. זייער געשמאק פארשטאנדיג די חילוק פון דעם אריזל וואס האט געזאגט אויף דער הספד אויף דעם רמק און מיט די גמרא רעדט וועגן די פיר וואס מתו בעטיו של נחש אות ד' בעומק יותר זאגט דער רבי מגייט א ביסל טיפער געשמאק זיינען די צוויי ענינים עטיו של נחש און ותלית אותו על עץ פארבונדן מיט צוויי סוגי צדיקים, מען רעדט דא וועגן אנדערע סארט מענטשן, אנדערע סארט צדיקים, דער ענין פון די גמרא וואס רעדט וועגן מתו בעטיו של נחש איז איין גדר, דער אריזל האט גערעדט וועגן דעם רמק, א אנדערע סארט גדר אינגאנצן. דער רבי איז מסביר, מתו בעטיו של נחש זענען די וואס זייער מיתה נעמט זיך פון דעם חטא, טייטשט אפ די ווערטער פשוט קלאר, ווי די גמרא זאגט דעם לשון אין שבת, ד' מתו בעטיו של נחש, וואס מיינט דאס? זיי זענען געשטארבן צו דעם חטא פון נחש, זיי האבן א שייכות צום חטא פון נחש, ווען זיי האבן נישט קיין שייכות צום חטא פון נחש, וואלטן זיי נישט געשטארבן, עפעס א שייכות האבן זיי דא, ווי דער רבי גייט מסביר זיין, מתו בעטיו של נחש זענען די וואס זייער זייער מיתה נעמט זיך פונעם חטא, עס איז אבער פאראן א סוג פון צדיקים, וואס זיי קען וואס זיי קען עטיו של נחש נישט אנרירן, און דער ענין המיתה ביי זיי איז שייך ותלית אותו נאר מצד על עץ. א אנדער סארט גדר פון צדיקים, איז דא צוויי סארטן צדיקים, איין צדיק וואס ער שטארבט אן עבירות, אבער ער האט עפעס א שייכות ברוחניות, עפעס האט ער עפעס אזא קלעפ צו דעם עטיו של נחש דערפאר איז ער געשטארבן, ווייל ער האט אין זיך דעם דעם זוהמא פון דעם נחש דערפאר איז ער געשטארבן, די פיר, מה שאין כן ס'קומט צו דעם רמק ווי דער אריזל איז מסביר, איז ער אינגאנצן נישט שייך צו גארנישט, כ'קען נישט זאגן אז ער שטארבט צוליב ווייל ער האט אין זיך עפעס עפעס פון דעם עטיו של נחש, ניין, ער האט נאר דעם ענין פון ותלית אותו על עץ, און דער רבי גייט עס מסביר זיין זייער געשמאק וואס דאס איז, דא איז דער יסוד דער גרעין, דער רבי גייט מסביר זיין וואס דאס איז בעומק, דער חילוק פון דעם. עטיו של נחש און ותלית אותו על עץ הסברה אין דעם דער אלטער רבי איז מבאר אין תורה אור דער אלטער רבי שרייבט אין תורה אור אז מתו האב גיבערט הערה 23 פאר מגייען אריין צו הסברה אין דעם זייער געשמאק דער רבי ברענגט דאך ארויס אז דא פאראן א סוג פון צדיקים וואס זיי זענען העכער פון דעם עניין פון עטיו של נחש ביי אים דאס ותלית אותו על עץ זאגט דער רבי זייער געשמאק להעיר מחידושי אגדות מהרל בבא בתרא שם

פארדעם רעכנט אויס די גמרא א סך וואס האט געווען העכער פאר זיי, איז עטיו של נחש נישט די העכסטע דרגה, פארוואס? עטיו של נחש ווי געזאגט פריער, ער האט נאך א שייכות עפעס צום חטא, ער שטארבט צוליב דעם חטא, דער רמק איז אינגאנצן אנדערש, ער שטארבט צוליב דעם עץ, ער האט נישט קיין שייכות צו דעם חטא אינגאנצן גארנישט. ווי זעט מען עס? שטייט אין גמרא דארטן, אין גמרא אין בבא בתרא ברענגט זיך אראפ פארדעם אז זיי זענען העכער פון די וואס מתו בעטיו של נחש, ווער זענען זיי? ג' שלא שלטו בהם יצר הרע, די גמרא רעכנט אויס די דריי, ז' שלא שלט בהם רימה ותולעה, די גמרא רעכנט אויס זיבן וואס לא שלט בהם רימה ותולעה, ו' לא שלט בהם מלאך המוות, זעה איך אז זיי האבן געהאט, זענען העכער פון דעם מתו, פון די וואס מתו בעטיו של נחש, וואס אין ערשטן קוק מיינט עס אז די גרעסטע זאך וואס ס'קען זיין, לא שלט בהם יצר הרע, גוט. לא שלט בהם רימה ותולעה, פיין. אבער כ'רעד דאך דער שטארבן איז געווען צוליב אן עבירות. ניין, זיי זענען, די זענען העכער פון דעם. זעה איך אז דער עטיו של נחש האט א שייכות. ווען ס'קומט צום רמ"ק מיט דעם אריז"ל, איז ותלית אותו על עץ אינגאנצן א אנדערע סארט גדר, און ווי דער רבי גייט עס יעצט מסביר זיין ווייטער. די הסברה אין דעם, דער אלטער רבי איז מבאר אין תורה אור, אז מתו בעטיו של נחש, דער אלטער רבי זאגט עס קלאר אין תורה אור, הערט ווערטער וואס דער אלטער רבי זאגט, איז ווייל די פיר צדיקים, יא, בנימין, עמרם, ישי, און כלאב, אף על פי אז זיי זענען געווען צדיקים גמורים, איז אין זיי נאך געבליבן, ווי געזאגט פריער, טייטש אויס דעם ווארט עטיו של נחש, זאגט דער רבי, לשון פונעם אלטן רעבן אין תורה אור, ס'איז געבליבן אין זיי, הייבט זיך אן דער לשון, איזה שמץ מזוהמת הנחש, ס'איז געבליבן אין זיי א שמץ פון דעם זוהמת הנחש, שלא יכלו להסירו מכל וכל, דערפאר זענען זיי געשטארבן, דאס מיינט אז זיי האבן געהאט, זיי האבן א שייכות עפעס צו דעם עטיו של נחש, און ווי אזוי איז דאס מבואר אין עבודת האדם, וואס מיינט דאס היינטיגע צייטן ביי אונז, דער ענין פון שמץ מזוהמת הנחש, וואס איז דאס? וואס האבן מיר מזוהמת הנחש? זאגט דער רבי, דער אלטער רבי זאגט אז זוהמת הנחש איז דער ענין פון גסות הרוח שנעשה בטבע האדם, גסות הרוח, פשוט כפשוטו, גסות הרוח, שרואה את עצמו, ער זעט, ער קען זיך, ומכיר את חסרונו, או יודע שזה טוב לו, מען פילט זיך, דער לשון פונעם רעבן, ער פילט זיך, וואס שטייט דארטן? שטייט אז דער חטא עץ הדעת, דער אלטער רבי זאגט אין תורה אור דעם לשון, חטא עץ הדעת איז געווען שרצה ענין הרגשה דווקא, אין תורה אור אין פרשת משפטים, אדם האט געוואלט פילן, איז ער געגאנגען און האט געגעסן פונעם חטא עץ הדעת, דאס מיינט אין אונזער עבודה, וואס מיינט עס היינטיגע צייטן? ער פילט זיך, ער זוכט א זאך וואס ער פילט, ער פילט אז ער איז א מענטש, ער פילט אז ער איז א רעדנער, ער איז א זאגער, ער איז א טוער, דער פילן אדער דער ענין פון גסות הרוח האט צו טון מיט דעם ענין פון דעם. דער אלטער רבי מסביר דאס דער ענין פון מתו בעטיו של נחש, אז דער לשון נאכאמאל, עס איז געבליבן אין זיי, נאכאמאל דער לשון איז זייער וויכטיג, איזה שמץ מזוהמת הנחש, שלא יכלו להסירו מכל וכל. זיי זענען געשטארבן טאקע צוליב עטיו של נחש, זיי האבן טאקע נישט קיין עבירות, צדיקים גמורים, דער לשון פון אלטן רעבן, זיי זענען געווען צדיקים גמורים, אבער עפעס האבן זיי א שייכות. דאס הייסט, עטיו של נחש מיינט אז די חטא עץ הדעת האט אויפגעטון א חסרון אין דעם צדיק, אנישט וואלט ער נישט געשטארבן, וואס דאס איז גורם מיתה, דער חסרון האט גורם געווען נישט דער צדיק עצמו חס ושלום, די פיר זענען געווען צדיקים גמורים, זיי האבן גארנישט געטון קיין עבירה, אבער עס האט געפועלט אויף זיי, נאר דער נחש וואס האט געבראכט זוהמא בעולם, ער האט עס געטון, וואס האט ער געטון? ער האט אריינגעברענגט א חסרון אין דעם צדיק, נישט דער צדיק האט עס געטון, דער נאך האט דאס געטאן אבער שווער חסרון אין צדיק דער פארשטייט דער לאסן מייסו דלת מייסו בעצם של נחש יצ קומען יצ האט קומען צו זען וואס דער חלק פון דעם עצה של נחש וואס מיט אש אוועקלייגט דער אלטער רבי אין טוירער דער גאב די מין פון דעם אריזל מיט דעם רמק דאס זאל איז אויס אלץ דאס איז דער איש חיים פון וואס זאל איז אויס אלץ דער גאב מייסו בעצם של נחש יצ האט צוקומען פארשטיין וואו די מיילע וואס זעט דעם איש חיים פון וואס זאל איז אויס אלץ דער גאב מייסו בעצם של נחש דער פגם פון א חטא קען אנרירן נאר די חיצוניות פון א אידן, א מורא'דיגע יסוד וואס דער רבי לייגט אוועק דא, אבער די פנימיות פון א אידן בלייבט אלעמאל גאנץ. דער לשון, דער אלטער רבי בויט דעם לשון ווי געזאגט פריערט אויף די מגילה, שטייט אין תניא אין סוף פרק ד', זאגט דער אלטער רבי דארט, גם בשעת החטא היתה בא, פרק כ"ד, גם בשעת החטא היתה באמנה איתו, אפילו ווען א מענטש זינדיגט איז די נשמה באמנה איתו. בפרט מצד פנימיות הנשמה, וואס איז מלכתחילה העכער פון דעם גאנצן ענין פון חטא, ווי ס'שטייט אין זוהר. וואס זעט מען פון דעם? דערפון איז פארשטאנד, דערפון איז זייער פארשטאנדיק, בנוגע דער זוהמת הנחש, שעל ידי חטא עץ הדעת, מיר פארשטיין, די זוהמה, די שמוץ וואס איז אריינגעגאנגען אין אדם, אין חוה און אין אדם, דורך חטא עץ הדעת, אז די זוהמה פון נחש האט נאר אנגערירט די חיצוניות פון אידן. היינטיגע צייטן אויכעט אין דער עבודה וואס מ'רעדט וועגן דעם ענין פון גסות הרוח, רירט דאס אן נאר די חיצוניות פון א אידן, אבער נישט חס ושלום די פנימיות פון א אידן. פנימיות פון א אידן קען קיין חטא נישט אנרירן. און דערפאר, בשעת די פנימיות הנשמה פון א אידן איז ביי אים מער בגילוי, ווען א איד קומט צו א מצב אז די נשמה איז מער בגילוי, ביז דאס נעמט דורך זיין חיצוניות, ס'האט השפעה אויף זיין חיצוניות אויכעט, איז ביי אים נישט שייך דער ענין פון מתו בעטיו של נחש. וואו איז דאס געווען? וואס איז איינציג ביי דעם רמק ווי דער אריזל האט אים מסביר געווען. און דאס זאגט דער אריזל, וכי יהיה באיש חטא משפט מוות, פירוש, שיחסר טעם משפט מוות כי לא פעל רע, קלארע ווערטער וואס דער אריזל זאגט אז לא פעל רע, שיש לומר אז דערמיט מיינט ער כולל זיין אויך דעם טעם משפט מוות פון עטיו פון זוהמת הנחש, ער וויל דארטן אויכעט כולל זיין דעם ענין פון דעם טעם פון דעם מוות, פון דעם עטיו פון דעם זוהמת הנחש אז דאס איז אויכעט נישטא אינגאנצן דארט אז נישטא אינגאנצן דער ענין ווי געזאגט פריער אז א איד איז מגלה דעם פנימיות הנשמה זיינע בגילוי איז יעמאלט נישטא דער ענין אפילו פון דעם זוהמת הנחש איז אויכעט נישטא אינגאנצן גארנישט עס ווערט אלץ בטל און עס רירט גארנישט אן דארט וואו זעט מען עס? דער רבי זאגט אז ער וואס כולל אויכעט דעם טעם פון משפט מוות פון עטיו פון זוהמת הנחש אז ער האט אויכעט נישט קיין שייכות צו דעם איז יעמאלט ותלית אותו זאגט דער אריזל על עץ אז דאס וואס ביי אים איז פאראן דער ענין המיתה איז עס בלויז מצד דעם וואס איז נורא עלילה על בני אדם, א אנדער גדר אינגאנצן, ס'האט גארנישט מיט אונז צו טון. דער אייבישטער האט עס געמאכט אז דער אדם זאל זינדיגן, איז דער לשון געווען א קלארער לשון, דער אייבישטער האט אים אריינגעלייגט דארט אין די נסיונות, האט אים אוועקגעלייגט עץ טוב טוב למראה ונחמד טוב למאכל ונחמד למראה, מיט עץ הדעת, ער האט אים צוגעברענגט ער זאל עס טון, ס'איז גארנישט זיין שולד. א אנדער גדר אינגאנצן גארנישט שייך צו אן עבירה דער חילוק אז דער רבי זאגט אמאל סוף סוף אויכעט אויף עטיו של נחש אז ער קען צוקומען צו אזא דרגה מגלה זיין די פנימיות און אדורכנעמען די חיצוניות דעמאלט האט דאס דעם גאנצן צום אויבערשטן עס האט נישט דן שם לאמיר זען אינעווייניג איז ותלית אותו על עץ אז דאס וואס ביי אים איז פאראן דער ענין המיתה איז עס בלויז מצד דעם וואס נורא עלילה על בני אדם וואס דער אויבערשטער האט געמאכט על ידי עץ הדעת דעם ענין המיתה בעולם על פּי זה, װעט זײַן פֿאַרשטאַנדיק די שײַכות פֿון דעם ענין צום רמק והאַריזל. יעצט האָט מען שױן געזאָגט פֿריִער, עס רעדט זיך װעגן דעם רמק און דעם אַריזל, זײ האָבן אָנגעהױבן דעם תּהליך פֿון משיח, זײ האָבן אָנגעהױבן דעם ענין פֿון טועמיה חײם זכו, זײ האָבן אָנגעהױבן דעם ענין פֿון מצװה לגלות זאת התּורה. דװקא דאָרטן האָט זיך געהערט בגילוי דער ענין פֿון ותלית אותו על עץ, נורא עלילה על בני-אָדם. ס'האָט גאָרנישט צו טאָן בכלל צו חטא עץ-הדעת, דערפֿאַר שטײט נישט דאָרטן דער לשון פֿון עטיו של נחש. על פי זה וועט ווערן פארשטאנדיק דער שייכות פון דעם ענין צום רמק והאריזל דווקא, וואס איז ענינם איז כנזכר לעיל, גילוי פנימיות התורה, ווייל דער גילוי פון סתים דאורייתא איז פארבונדן מיט גילוי פון סתים דנשמתא, שטייט קלאר אין זוהר חלק ג' אז מ'לערנט סתים דאורייתא, דאס מגלה סתים דנשמתא. מען לערנט נגלה דתורה ווערט מען צוגעבונדן צום אייבערשטן, ס'איז נישטא קיין גרעסערער קיין גרעסערער חיבור פון א איד מיטן אייבערשטן, אנכי ה' אלקיך אנא נפשי כתבית יהבית, נגלה דתורה, אלץ וואס מען לערנט, ווען מען לערנט סתים דתורה איז מען מגלה יעמאלט דעם סתים דעם סתים דנשמתא, איז פארבונדן מיטן גילוי פון סתים דנשמתא וואס איז העכער פון עטיו של נחש, ס'איז גאר ס'איז גארנישט שייך צו עטיו של נחש בכלל, מען רעדט נישט דא וועגן עטיו של נחש, וועגן וואס רעדט מען? וועגן ותלית אותו על עץ, מען רעדט וועגן דעם ענין פון נורא עלילה על בני אדם, כידוע ס'איז באוואוסט אז פנימיות התורה ווערט אנגערופן עץ החיים, אילנא דחיי, וואס איז העכער פון אילנא דטוב ורע, עץ הדעת, עץ הדעת איז אילנא דטוב ורע, עץ החיים, פנימיות התורה איז עץ החיים, דער רבי זאגט אין הארה דרײַסיק, רעי מ מ, שטייט אין רעיא מהימנא פרשת נשא, שטייט אז פנימיות התורה ווערט אנגערופן עץ חיים,

רע און טוב איז געווען אין צוויי עקסטערע פלעצער, אדם מיט זיין עבירה האט אויסגעמישט רע און טוב, דערפאר ברענגט דער רבי זייער געשמאק אין דעם מאמר, דער רבי האט געזאגט ווען ער האט געענדיגט קדיש אויף זיין מאמען אין תשכ ה, איז דאכט זיך מיר ד' אב איז געווען עלף חדשים, ס'איז געווען א עיבור יאר, איז אנשטאטס ד' אלול איז זי אוועק געגאנגען ע ה תשכ ה, האט דער רבי געזאגט א מאמר בלע המוות לנצח, זאגט דער רבי דארטן זייער געשמאק, אז די מעשה וואס איז געווען דער ענין פון מיתה בעולם פון חטא עץ הדעת איז נישט קיין עונש, ס'אַ תוצאה, וויבאַלד אַז דאָס איז אויסגעמישט רע וטוב, רע קען נישט האָבן קיין עקזיסטענץ, רע מוז אַוועקגיין, דערפאַר איז קומט דער ענין פון מיתה. אויב ס'איז געמישט רע מיט טוב, יעדער זאַך האָט אין זיך רע, מוז קומען אַן ענין פון מיתה. דאָס איז נישט קיין נישט קיין עונש. זעען מיר פון דאָ, אַז ס'שטייט אין די הערה, אַז ביטול אויף תערובת הרע פון חטא עץ הדעת, ווען ס'איז עטיו של נחש וואָס ער האָט געהייסן עס עסן, ווי ווי ווערט דאָס? שטייט קלאָר אין רעיא מהימנא, דער אַלטער רבי ברענגט דאָס און דער מיטעלער רבי, על ידי עץ החיים דתורה. דורך חסידות דער רבי האט מיר רבי האט נישט וואס צו רעדן דער רבי רשב אין קונטרס עץ החיים רעדט וועגן דעם זעהר אריכות'דיג דעם ענין פון אז ביטול תערובות פון טוב ורע איז דווקא מיט לערנען דאס דער הסבר זעהר א פשוטער דער הסבר זעהר פשוטער מען לערנט דעם ענין פון חסידות מען לערנט קבלה מען לערנט זוהר וואס לערנט מען דארטן מען רעדט א גאנצע צייט וועגן אייבערשטן קען מען נישט פארגעסן וועגן אייבערשטן מען רעדט א גאנצע צייט וועגן אייבערשטן לעבט מיט דעם אייבערשטן מען לעבט מיט דעם אייבערשטן ווערט דער ענין פון בירור פון תערובות טוב ורע אין א סך העכערע דרגה אות ה' וויבאלד יעצט קומט דער רבי צו די מסקנה וויבאלד אז זינט דעם זמן האריזל ברענגט דער אלטער רבי אין אגרת הקודש איז מצוה לגלות זאת החכמה און אף על פי אז אף על פי מי הוא זה ואיזהו אשר ערב ליבו דער אלטער רבי ניצט דעם לשון אין תניא מי הוא זה ואיזהו אשר אורב לי, ווער קען קומען און זאגן אז איך בין ווי דעם רמק, איך בין ווי דעם אריזל, איך בין ווי משה רבינו, זאגט דער רבי אפילו מען קען זאגן מי הוא זה ואיזהו אשר ערב ליבו, צו זאגן אז ער האט א שייכות צו די מדריגות הנל פון רמק און אריזל, אז ער איז אין א דרגה פון ותלית אותו על עץ, ער האט נישט קיין שייכות צו עטיו של נחש בכלל, ס'קומט נאר פונעם אייבערשטן, ס'איז נורא עלילה על בני אדם. פון דעסוועגן זאגט דער רבי, ס'איז נישט קיין תירוץ, דריי זיך נישט ארויס. היות מ'האט אונז דערציילט אויך וועגן דעם ענין, איז מובן אז אפס קצהו ושמץ מנהו, דער לשון פון תניא, דער רבי ברענגט עס באלד אראפ אין תניא, ער האט געזאגט, אפס קצהו, אביסעלע האט יעדער איינער אין זיך, שמץ מנהו האט יעדער איינער אין זיך, איז שייך צו יעדער איד. וואו זעט מען עס? על דרך ווי מ'זאגט בנוגע צו משה רבינו, דער אלטער רבי זאגט אין תניא פרק מד, אז אף על פי אז האלט דעם לשון פון אלטן רבי'ן, מי הוא זה ואיזהו אשר ערב ליבו לגשת, להשיג אפילו חלק אחד מיני אלף ממדרגת אהבת רעיא מהימנא, ווער האט א ווער האט אין זיך אזא זאך וואס ער קען זאגן איך בין ווי משה רבינו, א איין חלק פון טויזנט אויף די אהבה וואס משה רבינו האט געהאט? מכל מקום ענדיגט צו דער אלטער רבי, לשון פון אלטן רבי'ן די גאנצע צייט, הרי אפס קצהו, ושמץ מנהו מאיר לכללות ישראל בכל דור ודור, סאו מוז מען זאגן אז יעדער איינער האט עפעס אין זיך אזא אזא זאך, ווען ניט די דאן וואס זאל איך ארויסלייגן דא אויף אונז, זאגט דער רבי איז אדרבה, אונטערגעשטראכן, אדרבה, דער ענין פון מתו בעטיו של נחש, אז מען האט נישט קיין אנדער חטא וחסרון, נאר דאס וואס מען האט נישט געקענט אראפנעמען זוהמת הנחש מכל וכל, איז שייך אין דער דרגה אין נפש וואו די זוהמה קען אנרירן. איינס, ביי אונז אידן, ווען איז דאס נוגע, ווען איז דא דער ענין פון עטיו של נחש? נאר אויף אין א פלאץ וואו די זוהמה קען אנרירן. דאס הייסט אין חיצוניות האדם, וכוחות הגלויים שלו. וואס אזא שלימות ועילוי אויך אין די דרגות חיצוניות איז אנגעמאסטן נאר פאר יחידי סגולה, דאס איז נישט שייך לכל אחד ואחד. איז דער רמק און דער אריזל און מען רעדט וועגן די וועגן די גמרא וועגן די ביי זיי קען זיין טאקע דער ענין פון ותלית אותו על עץ און ס'רירט נישט אן אפילו די דרגות חיצוניות ביי אונז וואס ס'רירט יא אן איז נאר אין די דרגה חיצוניות אין פנימיות רירט עס נישט אן ווי דער רבי איז ממשיך מה שאין כן דער ענין פון חטא משפט מוות שיחסר טעם משפט מוות שמצד עצם דער נשמת ווי דער אריז"ל האט געטייטשט ותלית אותו על עץ וואס האט נישט אן אינגאנצן צום חטא וואס דער עטיו של נחש קען נישט אנרירן, ופשיטא אין עצם נשמתו איז דאס אזוי ביי יעדן אידן, אונטערגעשטראכן ביי יעדן אידן, און דער רבי איז מסביר וואס דאס מיינט, ווארום די פנימיות פון יעדער אידן איז יהיה מי שיהיה, הערט מיידער וואס דער רבי ברענגט ארויס וואס א איד איז, יהיה מי שיהיה, און אין וואס פאר א מצב ער זאל נאר זיין, איז העכער פון יעדער זוהמה של חטא, ביז אז עס קען ארויס בגלוי ממש זיין פנימיות קען ארויסקומען בגלוי און ווירקן בפועל ממש און להלכה בפועל ער זאל זיך פירן ווי ס'דארף צו זיין און ער זאל קומען צו א דרגה אז ער זאל זיין אין ותלית אותו על עץ ער זאל טון אלץ פונקט ווי ס'שטייט אין תורה און ווי דער רבי שטאביל וואו איז די ראיה? זייער געשמאק א באוואוסטע ראיה דער רבי פלעגט עס נוצן זייער אסאך ווי מען זעט עס אז א איד וואס זאגט בגלוי בכל התוקף אז ער וועט נישט מקיים זיין פסק דין בית דין וואס הייסט אים ברענגען א קרבן ער זאגט ער וויל נישט ברענגען קרבן, ער האט געטון א עבירה וואס ער דארף ברענגען אויף דעם א קרבן, ער זאגט ער וועט נישט ברענגען, איז דער בית דין אים כופה, און נויט אים, ביז אז אומר רוצה אני, ער זאגט רוצה אני, און דעמאלט זאגט תורת אמת, תורה דאך אמת, דער רבי האט אונטערגעשטראכן אמת, תורת אמת, ס'איז נישט ווי זאגט ער, כאילו ער האט געזאגט יע יע רוצה אני, און ער וויל טאקע נישט, איז דאך עס נישט קיין אמת, תורת אמת זאגט רוצה אני, איז דאס מיט'ן גרעסטן אמת, דעמאלט זאגט תורת אמת אז דאס איז זיין אמת'ער רצ זיין אמת'ער לרצונו, וואו איז דאס? רמב"ם הלכות גירושין סוף פרק ב', די הלכה איז אז א גט דארף מען געבן דווקא מרצונו, און אלס א סופר האב איך געשריבן אסאך גיטין, זעט מען דארט וואס ס'טוט זיך אז מען חזר'ט איבער איין מאל און צוויי מאל און דריי מאל און צען מאל, און דער מאן דארף זאגן הונדערט מאל, זאגן אז טאמער וועל איך מארגן זאגן, איך וועל זאגן איבערמארגן אז דער גט איז נישט קיין גט, זאלט איר וויסן אז כ'בין עס אזש מבטל, און נאכאמאל און נאכאמאל. ס'רעדט זיך וועגן חס ושלום וועגן ממזרות, איז א גט אז מען גיבט א גט, דאָס וואָס טוט מען יענער וויל נישט געבן קין גט דאַרף דאָך זיין לרצונו שטייט כופין אותו אַז ער כופ אַז ער אַז ער אומר אני אומר אומר רוצה אני ווייל ער האָט נישט קין ברירה דער שטעקן שטייט און שלאָגט זאָגט דער רבי ניין דער רמב"ם פּסקנט קלאָר אַז ס'איז גוט תורת אמת זאָגט אַז דאָס וויל ער ס'איז לרצונו זיין אמתער לרצונו ווי איז דאָס דער יצר הרע לאזט אים נישט, די מינוט וואס מען גיט אים אפאר פעטש, און מען לאזט אים נישט, יעמאלט קומט ארויס דער נפש אלוקית, און ער זאגט רוצה אני מיטן גרעסטן אמת, איז די ראיה דאך די זעלבע זאך, אז דער פנימיות פון א אידן קען האבן א השפעה אויף דעם חיצוניות, אז ער זאל קומען צו די דרגה פון ותלית אותו על עץ, עס זאל זיין א דרגה וואס חטא וועט ביי אים אינגאנצן נישט אנרירן, און ער זאל זיך פירן בפועל ממש ווי ס'דארף צו זיין אינגאנצן. און יעדערער בזמנינו, יעדער איינער פון אונז, וואס מצוה לגלות זאת החכמה, קען און איז מצווה דאס ארויסברענגען בגילוי, דורך דעם וואס מ'איז מגלה ביי זיך סתים דנשמתא, ווי איז מען מגלה סתים דנשמתא? מיט לערנען סתים דאורייתא, וואס דאס ווערט דורך דעם לימוד פון סתים דאורייתא, אין אַן אופֿן, אַז דער סתים זאָל װערן גליא. ס'איז נישט גענוג, מע לערנט סתים דאורייתא. מע דאַרף לערנען סתים דאורייתא, דער רבי ברענגט אַראָפּ אין אײנעם פֿון די הערות, נישט לגירסא, מע דאַרף לערנען סתים דאורייתא מיט אַ פּנימיות, מע זאָל פֿאַרשטײן, װי גערעדט אַ פּאָר װאָכן צוריק אין אַ שיחה, אַז דער רמב"ם זאָגט, אַז ס'דאַרף זײַן דער ענין פֿון אמונה, ס'דאַרף זײַן דער דע את אלוקי אביך, ס'דאַרף זײַן בײדע זאַכן צוזאַמען, ס'דאַרף זײַן דער ענין פֿון דעה, דעת, ס'דאַרף זײַן דער ענין פֿון גליא, ס'זאָל אױס סתים, ס'זאָל אַרױסקומען אין גליא די תּורה, אַז, יתפּרנסון מיניה, באוואוסט דער רבי וואלט זיך קאכן אין דעם ווארט שטייט אין תקוני זוהר שטייט דער לשון יתפרנסון מזה יתפרנסון מזה זאגט דער רבי אז מ'רעדט נישט דא וועגן א ענין פון פון אה כי יתפרנסון יפורשו מאמריו העמוקים בהקדמה שגילה האריז"ל זלה שיבינו כי הלומד גירסא בעלמא הגם שיש לו שכר טוב

איז ער פילט גוט אמאל ער פילט נישט גוט ס'איז נישט דא קיין ברירה ער מוז גיין צו די ארבעט ער דארף ברענגען פרנסה אז נישט גייט ער נישט קריגן קיין געלט יתפרנסון מיינט אז ער לעבט מיט דעם מיט דעם ענין יתפרנסון אז ער עסט ער שלאפט און ער נעמט די געלט און ער קויפט עסן פאר זיך מיט די משפחה דאס מיינט יתפרנסון און לערנען חסידות סתים דאורייתא אופן יתפרנסון נישט לגירסא נאר אין גרעסטן ענין דער סתים זאל ארויסקומען לגליא מען פארשטייט עס אין חב"ד שבנפש קלארע ווערטער ביז עס נעמט דורך דעם מענטש אינגאנצן האט עס א השפעה אויף די חיצוניות אויכט בשעת די מעיינות הנשמה נעמען אדורך אויך דעם חוצה שבאדם, ווי געזאגט פריער, ווערט ער אין א מצב אז ער איז נישט שייך צו א חטא אינגאנצן. איז אויף פועל ממש וואס מיינט דאס? די הוראה בפועל בכל הנ"ל. עס דארף זיין יפוצו מעינותיך החוצה, באוואוסט וואס בעל שם טוב געמאכט עליית נשמה אין היכל משיח אימתי קאתי מר לכשיפוצו מעיינותיך חוצה דער רבי האט זיך געקאכט אין דעם אזוי שטארק און מסביר געווען אז מיט אלע פרטים דארף זיין יפוצו ס'דארף זיין מעיינותיך דער מעיין אליין דארף ארויס גיין אין דרויסן וואו זאל ער אנקומען אין חוצה עס דארף זיין יפוצו מעיינותיך חוצה מ'דארף מפיץ זיין די מעיינות פון פנימיות התורה אז עס זאל ארויס קומען בגילוי ביז אין חוצה צו יעדער איד און ביז צום חוצה פון א אידן א תחתון ביותר ברוחניות, נישט נאר יעדער איד, נאר א איד וואס איז אויף די נידעריגסטע דרגה אין רוחניות זאל דאס אנקומען צו אים אויכעט, ווארום יעדער איד מצד פנימיות נשמתו, איז ער פארבונדן מיט פנימיות מעיינות התורה ווי געזאגט פריער. ער האט די דרגה וואס ער אין פנימיות וואס האט נישט קיין שייכות צו חטא, היתה באמנה אתו, עס האט נישט קיין השפעה אויף דעם חטא, דערמאנט יענע וואך אויכעט דעם פסוק, אם צדקת מה תתן לו אם חטאת מה תפעל בו, ס'איז דא א דרגה וואס דארט איז נישט נוגע די זאך. און דורך דעם גופא וואס מען לערנט מיט אים פנימיות התורה, אף על פי אז כדי לערנען מיט אים דארף מען דאס איבערזעצן אויף אן אנדער שפראך, ער קען גארנישט קיין אידיש, ער קען גארנישט קיין לשון קודש, דארף רעדן מיט אים פראנצויזיש ביז אז מען לערנט אים אראביש, היינט איז דא תניא אויף אראביש, תניא אויף פראנצויזיש, תניא אויף איטאליעניש, אויף אלע שפראכן, אף על פי אז כדי לערנען מיט אים דארף מען דאס איבערזעצן אויף אן אנדער שפראך און געבן אים צו פארשטיין אין א סגנון וואס ער קען פארשטיין במצבו בהוה, איז דאס מעורר זיין פנימיות הנשמה יא פראנצויזיש וועט מעורר זיין זיין פנימיות הנשמה און הויבט אים אויף ממעמדו ומצבו און מ'שטעלט אים אוועק אויף אנדער מצב אינגאנצן און דורך דער הנהגה איז מען מבטל דעם חטאינו אויכעט כולל דעם חטא עץ הדעת וואס דאס איז די איינציקע סיבה אויף דעם גלות אונטערגעשטראכן איינציקע סיבה אויף גלות איז וואס לא מפני חטאינו גלינו דאס ווערט בדרך ממילא אז ס'ווערט בטל דער חטאינו, ווערט בטל דער גלות. בדרך ממילא אונטערגעשטראכן, ס'ווערט בדרך ממילא בטל דער מסובב גלינו, מפני חטאינו גלינו. ס'וועט נישט זיין קיין חטאינו, נישט זיין קיין גלינו. ברענג ארויס ביי יעדן אידן דעם נשמתא, זיין סתים דנשמתא. דער לשון איז די נשמתא דאורייתא, און ארויסברענגען סתים דנשמתא, וואס ווערן יעמאלט, ממילא בדרך ממילא בטל מסובב גלינו, און עס קומט די גאולה האמיתית והשלימה דורך משיח צדקינו, במהרה בימינו ממש. אין שיחת שבת פרשת מטות,